בעזרת השם יתברך, מסכת פסחים דף קי"ד, מ'הייבן אן דף קי"ד עמוד א' ביי די משנה, און די משנה הייבט אן וויאזוי מען דארף פירן א סדר, זאגט די משנה, מזגו לו כוס ראשון, קודם גיסט מען אן פארן בעלעבאס דאס ערשטע כוס וואס אויף דעם מאכט מען קידוש, און די ענין פון מזגו איז ווייל אמאליגע צייטן האט מען דאך געדארפט אויסמישן די וויין מיט די וואסער דאס איז די מזיגה, נאר ס'דא מפרשים וואס לערנען אז מזיגה איז היינט אויך מען דארף אנגיסן פארן בעלעבאס און פאר די אנדערע מענטשן דארף מען אנגיסן די כוס. על כל פנים, מען גיסט אן די ערשטע כוס און מען גייט מאכן אויף דעם קידוש, איז דא יעצט א מחלוקת תנאים, וואס דאס איז א כללית'דיגע מחלוקת וואס אין מסכת ברכות ווערט עס געברענגט סתם אזוי ביי קידוש, אבער דא ברענגט עס די משנה נאכאמאל, בית שמאי אומרים מברך על היום ואחר כך מברך על היין, און בית הלל אומרים מברך על היין ואחר כך מברך על היום, ס'טייטש בית שמאי האלטן אז ביי קידוש מאכט מען קודם כל די ברכת היום אשר בחר בנו מכל עם ורוממנו מכל לשון, די גאנצע נוסח פון קידוש און מען פירט אויס מיט א בורא פרי הגפן, און בית הלל זאגן פארקערט אז קודם מאכט מען א בורא פרי הגפן און נאכדעם מאכט מען די ברכת היום, זאגט די הייליגע גמרא תנו רבנן מ'האבן געלערנט אין א ברייתא, דברים שבין בית שמאי ובית הלל בסעודה, די ברייתא רעכנט דארט אויס אסאך מחלוקת'ן צווישן בית שמאי און בית הלל לגבי די הלכות פון א סעודה, און איינע פון די מחלוקת'ן איז אז בית שמאי אומרים מברך על היום ואחר כך מברך על היין, אז ביי קידוש מאכט מען קודם די ברכת היום און נאכדעם די ברכת היין, און די בית שמאי געבן א טעם, זיי געבן צוויי טעמים בעצם, די ערשטע טעם איז מפני שהיום גורם ליין שיבוא, וואס טייטש די טאג איז גורם אז מען זאל מאכן די ברכה אויף וויין, ווייל היות וואס איז שבת אדער יום טוב פאר דעם מאכט מען דאך קידוש, בדרך כלל מאכט מען נישט קידוש פאר א סעודה, און ממילא די קדושת היום איז דאס וואס איז גורם מען זאל מאכן דא קידוש, פאר דעם מאכט מען קודם די ברכת היום און נאכדעם די בורא פרי הגפן. נאך א טעם זאגן די בית שמאי, וכבר קידש היום ועדיין יין לא בא, אז ס'גייט מיט א סדר, וואס טייטש קודם ווערט שבת קודם ווערט יום טוב, און נאר נאכדעם מאכט מען קידוש, די סעודה עסט מען שפעטער נאכדעם וואס איז שוין שבת, נאכדעם וואס איז שוין יום טוב, און ממילא פאר דעם מאכט מען אויך מיט די ברכות אויף די סדר, קודם מאכט מען די ברכת היום און נאר נאכדעם מאכט מען די בורא פרי הגפן. און בית הלל אומרים, בית הלל קריגן זיך, און זיי זאגן מברך על היין, ואחר כך מברך על היום, אז קודם מאכט מען די בורא פרי הגפן און נאכדעם די ברכת היום, פארוואס? מפני שהיין גורם לקידוש שתיאמר, ס'טייטש ווייל אן וויין קען מען דאך נישט מאכן קיין קידוש, אפילו אן וויין, אז ס'איז דא ברויט קען מען אויך מאכן קידוש, אבער די נקודה איז אן וויין אדער ברויט קען מען דאך נישט מאכן קיין קידוש ממילא קודם מאכט מען די ברכה אויף די וויין, אדער מען מאכט קידוש אויף ברויט אדער אויף מצה מאכט מען קודם די קידוש אויף מצה און נאר נאכדעם מאכט מען די ברכת היום, און נאך א טעם זאגן די בית הלל דבר אחר, ברכת היין תדירה און ברכת היום אינה תדירה, תדיר ושאינו תדיר תדיר קודם, וואס טייטש די ברכת היין, די בורא פרי הגפן איז דאך א ברכה וואס איז תדיר מען מאכט עס כסדר, מען מאכט עס ביי יעדע קידוש, מען מאכט עס ביי יעדע בענטשן, מען מאכט עס א גאנצע צייט הייסט עס א ברכה וואס איז תדיר, מה שאין כן די ברכת היום איז דאך נישט תדיר מען מאכט עס נישט כסדר, ממילא אלעמאל דא א כלל תדיר ושאינו תדיר תדיר קודם, און דער רשב"ם ברענגט דא די מקור, ווייל שטייט ביי די מוספים פון פסח, שטייט אין פסוק מלבד עולת הבוקר אשר לעולת התמיד תעשו את אלה, וואס טייטש, דער פסוק זאגט אז מען זאל מקריב זיין די קרבן מוסף מלבד עולת הבוקר, נאכדעם וואס מען איז מקריב די עולה פון אינדערפרי, און מען דרש'נט די גמרא דרש'נט וואס שטייט די המשך אשר לעולת התמיד, אז אשר לעולת התמיד איז פשט אז די סיבה טאקע פארוואס מען איז מקריב די קודם תמיד פאר די קרבנות מוסף איז ווייל די תמיד איז תדיר, און ממילא פון דא לערנט מען ארויס א כלל אז תדיר ושאינו תדיר תדיר קודם, און ממילא דאס איז נאך א טעם זאגן די בית הלל פארוואס מען מאכט קודם די בורא פרי הגפן, פירט די ברייתא אויס והלכתא כדברי בית הלל אז די הלכה איז טאקע ווי די בית הלל, פרעגט קודם כל די גמרא מאי דבר אחר, פארוואס דארף די בית הלל זאגן א צווייטע טעם, וואס איז נישט גוט געווען מיט איין טעם, זאגט די גמרא, די סיבה איז ווייל וכי תימא התם תרתי והכא חדא, די בית הלל ווילן זאגן אז עסטו מיינען אז די הלכה דא איז ווי די בית שמאי ווייל בית שמאי האבן דאך צוויי טעמים אונז האבן נאר איין טעם, פאר דעם זאגן די בית הלל הכא נמי תרתי אונז האמיר אויך צוויי טעמים אז תדיר ושאינו תדיר תדיר קודם זאגט אונז די גמרא אויף דאס וואס די ברייתא פירט אויס והלכה כדברי בית הלל פשיטא דהא נפק בת קול ס'איז דאך ארויס א בת קול די גמרא ברענגט אין עירובין אז ס'איז געווען א מחלוקת צווישן בית שמאי און בית הלל דריי יאר ביז ס'איז ארויס א בת קול די בת קול זאגט אלו ואלו דברי אלקים חיים אבער די הלכה איז ווי די בית הלל ממילא ווייס איך אליין די הלכה ווי די בית הלל איבעראל וואס דארף עס די ברייתא נאכאמאל זאגן זאגט די גמרא ענטפערט די גמרא איבעית אימא קודם בת קול מ'קען זאגן איין תירוץ אז די ברייתא איז געשריבן געווארן פארן בת קול ואיבעית אימא א צווייטע תירוץ זאגט די גמרא לאחר בת קול ורבי יהושע היא דאמר אין משגיחין בבת קול דאס גייט כשיטת רבי יהושע וואס רבי יהושע האלט מען פסק'נט נישט מיט קיין בת קול מילא דארף מען באזונדער זאגן יעדע מאל הלכה כדברי בית הלל זאגט די משנה ווייטער הביא לפניו מטבל בחזרת עד שמגיע לפרפרת הפת וואס טייטש אזוי הביא לפניו מען האלט דא יעצט ביי כרפס נאכדעם וואס מען האט געמאכט קידוש איז ברענגט מען אריין ירקות צו מאכן מיט דעם כרפס איינצוטונקען אין זאלץ וואסער צו עסן ירקות יעצט אזוי, די ענין אז מען דארף עסן ירקות איז דאך בעצם נאר מ'עט זעהן אין די גמרא אז די קינדער זאלן פרעגן וואס טוט זיך דא, וואס עפעס עסט מען ירקות פאר א סעודה, ס'איז נישט קיין נארמאלע מנהג מען זעהט עס קיינמאל נישט, און אזוי די קינדער וועלן פרעגן וועט מען זיי קענען ענטפערן, און אז מען וועט זיי ענטפערן וועט מען רעדן פון יציאת מצרים. נאר וואס, דא זאגט אונז די משנה אז טאמער איינער האט נישט אנדערע ירקות אויף כרפס, איז די משנה אונז מחדש אז מען קען אפילו נוצן חזרת, חזרת דאס האט מען שוין געזעהן, דאס איז די חסא די לעטוס וואס מען נוצט אויף מרור קען מען דאס אויך יעצט נוצן אויף כרפס און מען טונקט עס איין שטייט נישט דא פונקט אין וואס רש"י זאגט מען טונקט עס איין אין חרוסת ווען מען נוצט חזרת תוס' זאגט מען טונקט עס איין אין זאלץ וואסער אנדערע זאגן אז מען טונקט אלעמאל איין זאלץ וואסער על כל פנים אונז פירן זיך טאקע מען טונקט עס איין אין זאלץ וואסער און אויף דעם זאגט די משנה אז טאמער טאקע מען האט גענוצט חזרת אויף כרפס איז עד שמגיע לפרפרת הפת טייטשט א באזונדערע זאך יעצט פרפרת הפת, דאס איז וואס מען עסט צוזאמען מיט ברויט, וואס טייטשט שפעטער וועט מען דאך עסן מצה מיט מרור, די באזונדערע חיוב צו עסן מרור נאך מצה שטייט נאך אלץ, וואס טייטשט מען עסט יעצט, מען נעמט יעצט די מרור און מען מאכט מיט דעם כרפס, און שפעטער עט מען באזונדער עסן מרור נאכדעם וואס מען עסט די מצה, און דעמאלטס עט מען יוצא זיין די מצוה פון מרור, אזוי פשטות עמער זען אין די גמרא איז דא א מחלוקת אמוראים ווען איז מען יוצא די מצוה פון מרור, אבער דאס איז קלאר אז מען דארף עס עסן צוויי מאל טאמער מען האט גענוצט מרור יעצט דארף מען נאכאמאל נוצן די מרור ווען ס'קומט צו מרור נאך מוציא מצה. זאגט די משנה ווייטער, הביאו לפניו מצה וחזרת וחרוסת ושני תבשילין, מען ברענגט יעצט נאכדעם וואס מען האט געמאכט כרפס ברענגט מען ארויס די מצה מיט חזרת וואס דאס איז גייט מען באלד נוצן אויף מרור, און חרוסת איינצוטונקענען אין די חזרת, און צוויי תבשילין דאס איז קעגן צוויי קרבנות די חגיגה מיטן קרבן פסח, אף על פי שאין חרוסת מצוה, וואס טייטש אפילו חרוסת איז נישט קיין מצוה ברענגט מען עס נאכאלץ מ'עט זען די גמרא וואס דער טעם רבי אלעזר ברבי צדוק אומר מצוה רבי אלעזר ברבי צדוק האלט ס'איז יא מצוה מ'עט אויך זען די גמרא וואס איז די מצוה ובמקדש זאגט די משנה היו מביאין לפניו גופו של פסח האט מען אויך יעצט אריינגעברענגט די גוף פונעם קרבן פסח און די סיבה וואס מ'ברענגט אריין די אלע זאכן איז נישט בעצם ווייל מ'גייט יעצט עסן נאר מ'גייט יעצט זאגן די הגדה און מ'גייט דאך זאגן מצה זה מרור זה פסח זה האט מען געזאגט אין צייטן פון בית המקדש און ממילא האט מען עס שוין געדארפט אריינברענגען יעצט צום טיש זאגט די הייליגע גמרא אמר ריש לקיש, האט ריש לקיש געזאגט, זאת אומרת, מצוות צריכות כוונה, פון די משנה קען מען מדייק זיין אז מצוות דארפן האבן כוונה, און טאמער מען טוט א מצוה אן קיין כוונה, האט מען נישט יוצא געווען די מצוה, פארוואס? ווייל מען זעט דאך אין די משנה, אז ביי א ציור וואס מען האט גענוצט חזרת אויף כרפס, האט מען נישט יוצא געווען די חיוב פון מרור, נאר מען דארף באזונדער עסן חזרת אלץ מרור, כיוון דלא בעידנא חיובא דמרור הוא דאכיל ליה. ס'טייטש היות וואס מ'האט נישט געגעסן די חזרת אלס מרור נאר מ'האט'ס געגעסן אלס כרפס, בבורא פרי האדמה הוא דאכיל ליה ודילמא לא איכוון למרור, עסט מען עס סתם מיט א בורא פרי האדמה און נישט מיט א כוונה אויף מרור, הילכך בעי למיהדר לאטבולי לשם מרור, פארדעם דארף מען באזונדער נאכאמאל עסן מרור, זאגט ריש לקיש ווייל דאי סלקא דעתך מצוה לא בעיא כוונה, טאמער דו וועסט מיר זאגן אז ווען מ'טוט א מצוה נישט קיין חילוק מיט א כוונה אן כוונה איז מען אלעמאל יוצא די מצוה, אויב אזוי למה לך תרי טיבולי, והא טביל ליה חדא זימנא, אויב אזוי פארוואס דארף מען נאכאמאל עסן מרור ווען ס'קומט צו מרור, מ'האט דאך שוין יוצא געווען ביי כרפס די מצוה פון מרור ווען מ'האט איינגעטונקען דעם חזרת, און ממילא זאגט ריש לקיש, פון דאס וואס מ'זעהט אז מ'האט נישט יוצא געווען דעמאלטס די מרור, איז א ראיה אז א מצוה דארף האבן כוונה. יעצט בעצם אוודאי לכתחילה דארף מען עסן די מרור נאך מ'עסט די מצה, ס'טייטש מוציא מצה נאר נאכדעם מרור, אבער ריש לקיש טענה'ט נאך אלץ אז טאמער מצות אינן צריכות כוונה וואלט מען אוודאי שוין יוצא געווען ביי כרפס אויך, פרעגט די גמרא ממאי. וואס איז די ראיה? דילמא לעולם מצות אין צריכות כוונה, ודקאמרת תרי טיבולי למה לי, כי היכי דליהוי היכירא לתינוקות. ס'טייטש קען אוודאי זיין אז מצות דארף נישט האבן קיין כוונה, און ממילא איז אוודאי ביי כרפס האט מען שוין יוצא געווען די חיוב פון מרור. איי פרעגסטו מיר פארוואס זאגט די משנה מ'זאל נאכאמאל איינטונקען שפעטער נאך מצה עסט מען נאכאמאל מרור? פשוט אז די קינדער זאלן פרעגן. ס'טייטש מ'דארף דאך צוויי מאל טונקען, צוויי מאל עסט מען דאך ירקות כדי די קינדער זאלן פרעגן. פאר דעם טונקט מען נאכאמאל אבער די מצוה האט מען שוין יוצא געווען. וכי תימא, איי זאגט די גמרא וועסטו פרעגן, אם כן, לישמעינן שאר ירקות, אויב אזוי זאל די משנה זאגן אנדערע ירקות, ס'טייטש אזוי, טאמער דו זאגסט מיר מצוות צריכות כוונה, און אזוי ווי ריש לקיש האט געוואלט מדייק זיין, אויב אזוי פארשטיי איך פארוואס די משנה כאפט אן א ציור וואס איינער נוצט מרור אויף כרפס, פארוואס? ווייל די משנה וויל אונז קומען לאזן הערן אז אפילו דו האסט גענוצט די חזרת אויף כרפס, האסטו נישט יוצא געווען די מצוה פון מרור ווייל מצות צריכות כוונה. אבער טאמער זאגט מען מצות אין צריכות כוונה, אויב אזוי פארוואס זאגט די משנה אז מ'האט גענוצט חזרת אויף כרפס? זאג א בעסערע ציור, א נארמאלע ציור, וואס מ'האט גענוצט געהעריגע ירקות אויף כרפס, און שפעטער עסט מען מרור ווען מ'דארף צו עסן מרור נאך מצה אזוי ווי לכתחילה דעמאלט דארף מען דאך עסן די מרור. זאגט די גמרא, אבער דאס איז נישט קיין טענה, ווייל אי אשמעינן שאר ירקות, הוה אמינא, היכא דאיכא שאר ירקות, הוא דבעינן תרי טיבולי, אבל חזרת לחודא לא בעי תרי טיבולי, וואס טייטש איך וואלט ווען געזאגט אז טאמער די משנה וואלט אנגעכאפט סתם אזוי א ציור אז מען נוצט אויף כרפס אנדערע ירקות און שפעטער ביי מרור עסט מען מרור, וואלט איך געזאגט וואס טוט זיך ביי א ציור וואס איינער האט נישט אנדערע ירקות, ער האט נאר חזרת? וואלט איך געזאגט, זיי מוותר אויף כרפס, ווייל טאמער דו וועסט נוצן די חזרת אויף כרפס וועסטו גראד יוצא זיין, און די לכתחילה'דיגע זאך איז דאך נישט יוצא צו זיין די חיוב פון מרור אנפאנג ביי כרפס נאר נאך די מצה, איז במילא זיי מוותר אויף כרפס, קא משמע לן, דאס קומט אונז די משנה לאזן הערן אז ניין, דאפילו חזרת בעינן תרי טיבולי כי היכי דליהוי ביה היכירא לתינוקות, אז אוודאי זאלסטו אויף כרפס נוצן די חזרת וואס דו האסט. און אוודאי קען זיין אז מצוות אין צריכות כוונה, און אוודאי ביסטו יוצא די חיוב פון מרור גראד אנפאנג ביי כרפס, איי פארוואס דארף מען איינטינקען נאכאמאל? מען טינקט איין נאכאמאל אז די קינדער זאלן וויסן, די קינדער זאלן פרעגן, אבער אוודאי די מצוה האסטו שוין יוצא געווען, און ממילא זאגט די גמרא ס'איז נישט קיין ראיה אזוי ווי ריש לקיש האט געזאגט אז מצוות צריכות כוונה, ס'קען אוודאי זיין אז מצוות אין צריכות כוונה, זאגט די גמרא נאך א ראיה אז מצוות אין צריכות כוונה ועוד תניא פון א בפירוש'ע ברייתא, מ'האבן געזען א ברייתא אין דף ל"ט, די ברייתא רעכנט דארט אויס כל מיני ירקות וואס מ'קען נוצן אויף מרור, די ברייתא זאגט דארט אכלן דמאי יצא אז טאמער עס איז געמאכט פון דמאי האט מען יוצא געווען, מען האט געזען דארט די טעם פארוואס ווייל א מענטש קען בעצם מפקיר זיין זיינע נכסים און טאמער ער איז מפקיר זיינע נכסים מעג ער עסן דמאי און פארדעם איז מען יוצא מיט דמאי די מצוה פון מרור, ווייטער אכלן בלא מתכוון טאמער איינער האט געגעסן אן קיין כוונה יוצא צו זיין איז יצא זאגט די ברייתא קלאר אז ער האט נאך אלץ יוצא געווען, און די ברייתא זאגט דארט ווייטער אכלן לחצאין יצא אז טאמער ער האט נישט געגעסן דאס גאנצע אויף אמאל נאר האט עס צעטיילט קודם א האלבע כזית שפעטער די אנדערע האלבע כזית האט ער אויך יוצא געווען ובלבד שלא ישהא בין אכילה לחברתה יותר מכדי אכילת פרס, די עיקר איז אז מען מאכט נישט קיין הפסקה פון כדי אכילת פרס צווישן די צוויי אכילות, אבער על כל פנים שטייט דא קלאר אין די ברייתא אז אפילו בלא מתכוון איז אויך יצא, און ממילא זעהן מיר קלאר נישט ווי ריש לקיש אז מצוות אין צריכות כוונה נישט ווי ריש לקיש האט געזאגט אז מצוות צריכות כוונה, זאגט אבער די גמרא תנאי היא אז אוודאי קען מען נאך אלץ זאגן ווי ריש לקיש אז מצות צריכות כוונה, נאר עס איז א מחלוקת תנאים, ווי זעהן מיר א מחלוקת תנאים? דתניא ווען מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, רבי יוסי אומר, אף על פי שטיבל בחזרת, מצוה להביא לפניו חזרת וחרוסת ושני תבשילין, רבי יוסי זאגט אז אפילו מען האט גענוצט חזרת אויף כרפס, איז נאך אלץ א מצוה נאכאמאל צו ברענגען חזרת ווען מען האלט ביי מרור, און במילא זעהן מיר פון דעם אז ר' יוסי האלט אז מען האט נישט יוצא געווען די חיוב פון מרור ווען מען האט געגעסן די חזרת ביי כרפס נאר מען דארף עס ברענגען נאכאמאל איז א ראיה אז מצות צריכות כוונה און היות מען האט נישט געהאט קיין כוונה יוצא צו זיין די חיוב פון מרור ביי כרפס דארף מען עס טאקע עסן ביי מרור זאגט אבער די גמרא וואס איז די ראיה ואכתי ממאי דילמא קסבר ר' יוסי מצות אין צריכות כוונה והאי דבעינן תרי טיבולי כי היכי דתיהוי היכירא לתינוקות אזוי ווי מ'האט פריערט געזאגט אזוי ווי מ'האט פארענפערט די משנה ס'טייטש ס'קען אוודאי זיין אז מ'האט גראד יוצא געווען די חיוב פון מרור שוין ביי כרפס און דאס וואס מ'ברענגט מרור נאכאמאל איז פשוט אז די קינדער זאלן פרעגן מ'דארף דאך עסן צוויי מאל מרור זאגט די גמרא ניין ווייל אם כן מאי מצוה פארוואס שטייט דא מצוה ביי אונז אין משנה שטייט מביאין לפניו חזרת טייטש נאך כרפס ברענגט מען נאכאמאל מרור שפעטער צו עסן מרור שטייט נישט א מצוה רבי יוסי זאגט אבער קלאר אז אף על פי שטיבל בחזרת מצוה להביא לפניו חזרת וחרוסת האסט דאך שוין נישט קיין מצוה, האסט דאך שוין יוצא געווען ביי כרפס, איז א ראיה ניין, די מצוה איז נישט געווען אנפאנג ווען דו האסט עס געגעסן ביי כרפס, די מצוה איז שפעטער ווען דו עסט עס ביי מרור, איז א ראיה אז מצוות צריכות כוונה. זאגט אונז די גמרא, מאי שני תבשילין, דאס מ'האט געזען אין די משנה אז מ'ברענגט אריין צוויי תבשילין, און די צוויי תבשילין דאך א זכר אויף צוויי קרבנות, וועלכע צוויי תבשילין? אמר רב הונא, האט רב הונא געזאגט, סילקא

מען קען זען פון די מנהג אז רב הונא האט נישט חושש געווען צו די שיטה פון רבי יוחנן בן נורי, דתניא וואס מען לערנט אין א ברייתא רבי יוחנן בן נורי אומר אורז מין דגן הוא, רבי יוחנן בן נורי האט געהאלטן אז אורז איז א מין דגן מען קען עס נוצן אויף צו מאכן מצה, און חייבין על חימוצו כרת קען זיין חמץ, און טאמער עס ווערט חמץ איז עס ממש חמץ גמור, ואדם יוצא בו ידי חובתו בפסח מען קען עס נוצן אויף מצה, על כל פנים זעהן מיר אז רבי יוחנן בן נורי האלט אז מען קען נישט סתם אזוי קאכן רייז אויף פסח ווייל רייז איז פונקט ווי ווייץ ס'איז ממש קען חמצ'דיג ווערן, און פון דאס מ'זעהט אז רבא און רב הונא האבן זיך באנוצט מיט רייז אויף די צוויי תבשילין איז א ראיה זיי האבן נישט געהאלטן ס'קען חמצ'דיג ווערן, איז א ראיה זיי האבן נישט געהאלטן ווי ר' יוחנן בן נורי, זאגט די גמרא, חזקיה אמר אפילו דג וביצה שעליו, די צוויי תבשילין קען זיין אפילו א איי וואס איז אויפגעקאכט אויף א פיש, אמאליגע צייטן האט מען גענומען א פיש און מען האט עס באשמירט מיט אייער אזוי האט מען עס געקאכט, ס'טייטש דאס אפילו ס'איז איין מאכל עס קוקט אויס ווי איין מאכל הייסט אויך צוויי תבשילין מ'קען דאס אויך נוצן, רב יוסף אמר רב יוסף זאגט צריך שני מיני בשר, אחד זכר לפסח, ואחד זכר לחגיגה עס דארף זיין צוויי מיני פלייש איינס א זכר לפסח און איינס א זכר לחגיגה רבינא אמר רבינא זאגט אפילו גרמא ובישולא אפילו א ביין און די זאפט וואס קומט ארויס פון די ביין הייסט אויך צוויי תבשילין ס'טייטש רבינא איז מער מייקל פון יעדעם יעצט בעצם אונז פיר מיר זיך אז מען ניצט א זרוע א זרוע פון אן עוף פאר איין סארט תבשיל און די צווייטע ניצט מען אן איי זאגט די גמרא ווייטער פשיטא דאס איז פשוט היכא דאיכא שאר ירקות מברך אשאר ירקות בורא פרי האדמה ואוכל והדר מברך על אכילת מרור ואוכל, דאס איז פשוט אז טאמער איינער האט אנדערע סארט ירקות אויף כרפס, עסט ער פון די אנדערע ירקות אויף כרפס ער מאכט א בורא פרי האדמה אויף דעם, און שפעטער ביי מרור מאכט ער על אכילת מרור, און ער איז יוצא מיט די בורא פרי האדמה וואס מען האט געמאכט אויף כרפס, גייט שוין אויך ארויף אויף די מרור. וואס אבער די שאלה פון די גמרא, היכא דליכא אלא חסא, דארט וואו ס'איז טאקע אזוי ווי ביי די ציור פון די משנה ס'איז נאר דא חסא ס'איז נאר דא חזרת, און מען נוצט די חזרת סיי אויף כרפס, און שפעטער אויף מרור, מאי וואס איז די דין ווען מאכט מען די על אכילת מרור? יעצט ווי די מפרשים זענען מסביר, דאס איז פשוט אז לויט די דעה אז מצוות אינן צריכות כוונה און מ'איז יוצא די חיוב פון מרור שוין ביי כרפס, איז קלאר אז דעמאלטס דארף מען מאכן די ברכה פון על אכילת מרור, די שאלה נאר איז לויט די שיטה אז מצוות צריכות כוונה און ממילא קען מען אוודאי בעצם יוצא זיין די חיוב פון מרור ביי מרור און ביי כרפס נאר מאכן א בורא פרי האדמה, איז אבער נאכאלץ די שאלה אז אפשר היות וואס מען עסט שוין יעצט חזרת איז בכל זאת יא אן ענין יעצט צו מאכן די על אכילת מרור און שוין יעצט יוצא צו זיין די חיוב פון מרור און שפעטער העט מען עסן ביי מרור נאך א שטיקל חזרת כדי די קינדער זאלן פרעגן. אמר רב הונא, ענטפערט רב הונא, מברך מעיקרא אמרור בורא פרי האדמה ואכיל, ולבסוף מברך עליה על אכילת מרור ואכיל, זאגט רב הונא, אז אוודאי ביי כרפס מאכט מען נאר א בורא פרי האדמה, און שפעטער ווען ס'קומט צו מרור נאך די מצה, דעמאלטס מאכט מען די על אכילת מרור. מתקיף לה רב חיסדא, רב חיסדא קריגט זיך אויף רב הונא, פרעגט רב חיסדא, לאחר שמילא כריסו הימנו חוזר ומברך עליה? זאגט רב חיסדא, פאסט עס דען אזוי צו טון, אז קודם פילט מען זיך אן די מאגן מיט חזרת, מען מאכט נישט קיין על אכילת מרור, שפעטער וועט מען מאכן על אכילת מרור ווען סקומט צו מרור, איז דען אזוי? פאסט עס נאך ווען מען עסט? כאטש אז דו פילסט דיך אן די מאגן מיט חזרת פאסט אוודאי גראד צו מאכן די על אכילת מרור. אלא אמר רב חיסדא ממילא זאגט רב חיסדא, מעיקרא ביי כרפס ווען מען נוצט חזרת אויף כרפס איז מברך עליה בורא פרי האדמה ועל אכילת מרור, ואכיל, מען מאכט ביידע ברכות אנפאנג ביי כרפס, ולבסוף און שפעטער נאך די מצה, אכיל אכילת חסה בלא ברכה, עסט מען סתם די חסה אן קיין ברכה די קינדער זאלן פרעגן, אבער מען איז דעמאלטס נישט יוצא די חיוב פון מרור, ווייל מרור איז מען שוין יוצא ביי כרפס, ווייל ס'פאסט נישט זיך אנצופילן די מאגן מיט חזרת און נישט מאכן אן על אכילת מרור, זאגט די גמרא, בסוריא עבדי כרב הונא, אין סוריא האט מען זיך געפירט ווי רב הונא, ורב ששת בריה דרב יהושע עביד כרב חיסדא, רב ששת בריה דרב יהושע האט זיך געפירט ווי רב חיסדא, והלכתא כוותיה דרב חיסדא, די הלכה איז ווי רב חיסדא, זאגט אבער די גמרא, רב אחא בריה דרבא מהדר אשאר ירקות, לאפוקי נפשיה מפלוגתא, רב אחא בריה דרבא פלעגט טאקע זוכן צו האבן אנדערע ירקות אויף כרפס, כדי זיך נישט אריינצולייגן אין די מחלוקת פון רב הונא און רב חיסדא.